זאגט די הייליגע גמרא, די היינטיגע דף איז דף כב עמוד א', אונז האלט מיר כא עמוד ב' פון אונטן. ווי די גמרא איז געבליבן יעצט, אונז האמיר א פראבלעם מיט שיטת רבי יהודה אין די משנה, רבי יהודה זאגט מברך לפניהם ולאחריהם אז ער קריגט זיך מיט תנא קמא אז מ'קען יא מאכן ברכת קרישמע וברכת המזון לפניו ולאחריו און נישט גורס בכלל די איסור פון טבילת עזרא פון די חיוב טבילה פאר א פאר טומאת קרי לדברי תורה און ווי די גמרא שטייט יעצט איז אז ער לערנט טאקע רבי יהושע בן לוי'ס דרש פון די סמוכין פון והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני. איז ער לערנט טאקע דעם דרש, נאר ער נוצט עס פאר עפעס אנדערש, אז א איד וואס לערנט תורה מיט זיין קינד איז כאילו קיבלה מהר חורב, על כל פנים אין קורצן רבי יהודה איז נישט גורס די חיוב. טבילת עזרא. פרעגט, די גמרא גייט עס יעצט אפרעגן. תנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה, זב, א מענטש וואס איז טמא געווארן בטומאת זב. און דאס איז א טומאה וואס גייט אן פאר זיבן טעג, שראה קרי, און אין די זיבן טעג איז ער טמא געווארן בטומאת קרי. אדער ונידה וואס איז אויך א טומאה וואס גייט אן פאר זיבן טעג שפלטה שכבת זרע, ס'איז ארויס פון איר שכבת זרע וואס דאס איז זי מטמא בטומאת קרי. אדער המשמשת, א פרוי וואס האט משמש געווען מיט איר מאן, און ווען א פרוי איז משמש ווערט זי אויך טמא בטומאת קרי. און נאכדעם איז וראתה דם, נאכדעם איז זי טמא געווארן בטומאת, בטומאת נידה, די הלכה איז אז צריכין טבילה. תנא קמא זאגט דא א מורא'דיגע חידוש, הגם ווען איך גיי אריין אין מקווה, דער מאן צי די פרוי גייט, דער זב, די נידה, אדער די משמשת וואס גייט אריין אין מקווה און טובל'ט זיך, איז כמעט ווי א טובל ושרץ בידו, ווייל איך דארף נאך דא דורכגיין די זיבן טעג פון טומאת זיבה אדער טומאת נידה ביז כ'וועל קענען גיין אין מקווה, און די די טהרה איז נישט עולה, די טבילה איז נישט עולה, מיט דעם אלעם איז דא א חידוש פון טבילה לחצאין, אז איך קען מיך גיין טובל'ן לקרי, לתורה, כאטש וואס איך בין נישט קיין בר טהרה, ס'איז, ס'גייט, די טבילה גייט נישט חל זיין אז איך זאל ווערן אינגאנצן ריין, אזוי לערנט תנא קמא, רבי יהודה פותר, רבי יהודה פטר'ט, רבי יהודה לערנט, אויב דו ביסט נישט קיין בר טבילה, דו ביסט נישט קיין בר טהרה, מ'קען דיך נישט ריין מאכן, איז א שאד די גאנצע טבילה, און אז אז דו קענסט נישט איז נישט דא קיין חיוב, אזוי ארבעט עס לויט רבי יהודה. עס קען נישט זיין חזל האבן דיך מחייב געווען א טבילה במקום וואס די טבילה איז בכלל נישט עולה. טענה'ט יעצט די גמרא עד כאן לא פטר רבי יהודה אלא בזב שראה קרי דמעיקרא לאו בר טבילה הוא, סאו רבי יהודה ער איז נחית אין די חיוב פון טבילת קרי, ער זאגט דא האב איך פשוט א פראבלעם, אז דער מענטש האט אן אנדערע טומאה און די און די טבילה גייט נישט עולה זיין, זאג איך דיר אז ער איז פטור, אבער בעצם, אוואדע וועט רבי יודא מסכים זיין צו תנא קמא אז א בעל קרי האט א חיוב טבילה, ממילא לכאורה ווי שטימט עס מיט אונזער הנחה פון אויבן אז רבי יודא פארלאנגט נישט קיין טבילת עזרא וכי תימא הייסט אז מיר וועלן זאגן הוא הדין אפילו בעל קרי נמי אפילו בעל קרי גרידא נמי פטר רבי יודא אפשר קענען אונז לערנען אזוי אז רבי יודא בעצם איז דער רבי יודא בעצם לערנט אז אפילו סתם א בעל קרי האט נישט קיין חיוב טבילה, והאי דקא מיפלגי בזב שראה קרי, די גאנצע מחלוקת וואס ער שרייט דא רבי יודא פוטר, איז נישט ווייל נאר דא איז רבי יודא פוטר, רבי יודא פטר'ט איבעראל אז ס'נישט דא קיין חיוב, נו וואס דען, דא שמועס איך דיך אויס להודיעך כוחן דרבנן אז די חיוב פון טבילת בעל קרי גייט אפילו במקום וואס יענער האט א אנדערע טומאה און ס'לא עלתה לו טבילתו, און רבי יודא קומט מיט זיין אבדזשעקשאן פון געווענליך רבי יודא פוטר ווייל ער האלט ס'קיינמאל נישט דא קיין חיוב.

פון א מענטש וואס האט צוויי טומאות וואס אונז האבן דא אויסגערעדט, רעדט מען פון א משמשת, א פרוי וואס האט משמש געווען מיט די מאן, וראתה דם, און נאכדעם האט זי געזען, נאכדעם האט זי געזען בלוט, זי איז געווארן טמא בטומאת נידה, און די הלכה איז אז צריכה טבילה, אז תנא קמא לערנט אז זי דארף יא יעצט גיין אין מקווה כאטש וואס זי איז בימי נידותה. פרעגט די גמרא למאן קתני לה, פארוועם האט אויסגעפעלט צוצולייגן די דריטע פאל אז א משמשת וראתה נידה לערנען די רבנן אז זי האט יא א חיוב פון טבילת עזרא, אילימא לרבנן פשיטא, נישט קיין גרויסע חידוש, די רגע די זאגסט מיך אז זב שראה קרי אז די זב איז מחויב בטבילה, פשט איז אזוי, קודם האב איך געהאט א חלות זיבה, דער מענטש איז טמא געווארן בטומאת שבעת ימים, נאכדעם ווען ס'איז אנגעקומען די חלות פון חיוב קרי, איז דער מענטש שוין נישט געווען קיין בר טבילה, און מיט דעם אלעם שיקסטו אים אין די מקווה, איז זיכער ווען די מעשה איז געווען פארקערט, איך בין א משמשת, און די פרוי איז א משמשת, אוודאי האט חל געווען די חיוב טבילה ווייל יעצט האט זי נאכנישט קיין שום טומאה, נאכדעם איז וראתה, איז עס אסאך א קלענערע חידוש צו זאגן אז ווייל זי האט געזען א נידה זאל עס גיין עוקר זיין די חלות החיוב וואס איז שוין געווען פון פריער, מילא דאס איז א הלכה וואס וואלט נישט אויסגעפעלט. אילימא לרבנן פשיטא השתא ומה זב שראה קרי דמעיקרא לאו בר טבילה הוא מחייבי רבנן בשעת די חיוב. פון קרי איז אנגעקומען איז די מענטש שוין געווען א זב, די פרוי איז שוין געווען א נדה, און מיט דעם אלעם איז מחייבי רבנן המשמשת וראתה דם דמעיקרא בת טבילה היא, בשעת די חלות החיוב איז זי א בת טבילה לא כל שכן, און זיכער אז די חכמים לערנען אז ס'גייט נישט עוקר זיין די חיוב, אלא לאו רבי יודא, מוז איך זאגן אז די חידוש איז לויט רבי יודא ודווקא קתני לה, און טאקע ס'מיר זייער וויכטיג אויסצורעכענען די חיוב דין אז משמשת וראתה נדה אינה צריכה טבילה, פארוואס? ווייל דא קומט אויס לויט רבי יודא א מורא'דיגע חידוש, פשט איז אזוי. נישט נאר ווען בשעת די חלות החיוב פון טבילת עזרא איז דער מענטש מער נישט געווען קיין בר טבילה דארט זאגט רבי יהודה אז ס'איז פטור ווייל ס'קען נישט חל זיין די חיוב נאר אפילו ווען כ'האב שוין געהאט די חלות דער מענטש איז שוין געווען מחיוב בטבילה פארוואס ווייל ער איז געווען א משמשת און נאכדעם קומט א נייע טומאה לערנט רבי יהודה א מורא'דיגע חידוש אז די נייע טומאה איז עוקר די חיוב פון אז די נייע טומאה איז עוקר די חיוב פון טבילת עזרא, אבער איינמאל איך זאג דיר די הלכות לויט רבי יהודה, איז דאך שוין נישט להודיעך כוחן דרבנן, איך קום דאך לאזן הערן חידושים אין רבי יהודה. אבל בעל קרי גרידא מיחייב, קומט אויס אז לויט רבי יהודה דווקא ביי אזא פאל פון משמשת וראתה נדה, דארט וועט זיין א פטור, ווייל די טומאת נדה גייט עוקר זיין די חיוב פון טבילת עזרא, אבער סתם ביי בעל קרי וועט יא זיין. חיוב ממילא די גמרא נעמט עס אן פאר זייער זייער א שטארקע ראיה, יעצט קען מען נישט גיין מיט אונזער פריערדיגע הנחה אז רבי יהודה פארלאנגט נישט קיין טבילת עזרא, ער לערנט נישט די גאנצע הלכה, ער לערנט עס יא, פארוואס אונז האבן מיר א בפירוש'ע משנה וואס קומט אויס אז רבי יהודה לערנט אז סתם א בעל קרי האט יא א חיוב טבילה, זאגט די גמרא וואס טוט מען מיט אונזער. וואס טוט מען מיט אונזער משנה? אונזער משנה איז געשטאנען מברך לפניהם ולאחריהם, לויט ווי אונז זאגן מיר יעצט אז רבי יהודה לערנט א טבילת עזרא, לויט ווי אונז זאגן מיר יעצט אז רבי יהודה זאגט א טבילת עזרא. זאגט די גמרא לא תימא מברך, דאס וואס רבי יהודה זאגט אין די משנה מברך לפניהם ולאחריהם, מיינט ער נישט ממש אז דער מענטש מאכט די ברכה, אלא מהרהר אז דער מענטש דארף טראכטן די ברכה. אין אנדערע ווערטער, די עולם קען אריינקוקן אין די משנה, די משנה איז דף כ עמוד ב', און צום גייט אזוי. וואס זאגט תנא קמא? תנא קמא זאגט בעל קרי מהרהר בלבו, אז ס'קומט צו קרישמע און צו ברכת המזון זאל ער עס זאגן בהרהור. ווען ס'קומט צו די ברכות, ווייל ס'איז נאר א דרבנן, האבן חז"ל. קיינמאל נישט מחייב געווען אז ס'איז נישטא קיין חיוב הרהור אויך נישט. אין אנדערע ווערטער נאר ביי דאורייתא הייס איך דיר מהרהר זיין. רבי יהודה דינגט זיך, רבי יהודה זאגט אז אפילו אויף א דרבנן גייט אויך זיין א חיוב הרהור, אבער אוודאי אונזער הנחה איז אז א בעל קרי איז אסור בדברי תורה, נו וואס דען, זייער מחלוקת איז וויפיל השתדלות איך דארף טון בהרהור צו נאר אויף א דאורייתא אדער אויך אויף א דרבנן. זאגט די גמרא ס'איז זייער א שיינע תורה, אבער איך גיי דיר ווייזן א ברייתא וואו ס'שטייט קלאר נישט אזוי, מי אית ליה מי אית ליה לרבי יהודה הרהור. מי אית ליה לרבי יהודה הרהור והתניא מ'לערנט אין א ברייתא בעל קרי שאין לו מים לטבול א בעל קרי וואס האט נישט קיין וואסער איז קורא קרישמע קען ער ליינען קרישמע בהרהור ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ואוכל פיתו ער קען עסן זיין ברויט און מברך לאחריה און ער קען בענטשן די ברכת המזון נאכן עסן בהרהור ואינו מברך לפניה און ער מאכט נישט ואינו מברך לפניה אבל מהרהר בליבו ואינו מוציא בשפתיו. דברי ר' מאיר אזוי לערנט ר' מאיר לכאורה איז דער ר' מאיר לכאורה איז דער ר' מאיר די זעלבע שיטה ווי אונזער תנא קמא אויבן אבער קומט רבי יהודה רבי יהודה אומר בין כך ובין כך מוציא בשפתיו סיי די ברכות סיי די ברכות און סיי קרישמע און סיי ברכת המזון אליין זאגט רבי יהודה יעצט אליין מוציא בשפתיו זעהט מען דאך קלאר אז ווען רבי יהודה זאגט מברך לפניה ולאחריה רעדט ער נישט פון קיין הרהור ער רעדט פון ממש ארויסזאגן מיט די מויל מילא שטימט נישט דיין אוקימתא אמר רב נחמן קומט די גמרא יעצט אויף מיט א דריטע מהלך וויאזוי צו מסדר זיין וויאזוי צו מסדר זיין שיטת רבי יהודה אמר רב נחמן בר יצחק עשאן רבי יהודה כהלכות דרך ארץ אונז וועמיר זעהן אין די נעקסטע ברייתא וואס די גמרא גייט ברענגען אז זייער אסאך תנאים אפילו זיי האבן געלערנט די דין פון עזרא אז א ס'איז דא א חיוב טבילת עזרא פאר תורה, אבער יעדער איינער האט זיך זיין לעוועל פון תורה וואס דארט דארף איך שוין די טבילה, איינער גייט לערנען אז סתם לערנען שנעל משניות דארף איך נאך נישט, וכו' וכו' וכו', איינער לערנט אז נאר פסוקים זאל איך נישט זאגן ווייל פסוקים דערמאנט מען דעם שם השם, על כל פנים נישט יעדע סארט תורה איז די זעלבע תורה ווי איך האב די חיוב פון תקנת עזרא, און רבי יהודה לערנט אז ס'איז דא אזאך וואס הייסט הלכות דרך ארץ, רש"י ברענגט צוויי משלים, דאס זענען לייכטע זאכן, מען טרעפט א ברייתא פון דרכן של תלמידי חכמים, ווי אזוי א תלמיד חכם זאל זיך פירן, א אנדערע איז בן עזאי זאגט הנותן ארבעה דברים על לבו, די פיר זאכן וועט ער נישט צוקומען צו די עבירה, ענדליך וואס מען טרעפט אין די משנה אין אבות, דע מאין באת ולאן אתה הולך, אזעלכע מינע געדאנקען וואס רבי יודא לערנט אז אזעלכע סארט געדאנקען איז נישט אסור פאר א פאר א בעל קרי צו לערנען ווייל ס'איז לייכט, ער דארף זיך נישט אימערסן, אין אנדערע ווערטער די פוינט פון די תקנה פון טבילת עזרא איז געווען גיי נישט צוריק צו די גמרא גראד פון דיין טומאת עזרא, אבער אוודאי א מענטש איז געווען טענות וואס האבן געווען א מענטש זאל נישט גיין ליידיג, געוויסע לייכטע זאכן, ער זאל נאך אלץ וויסן אז ער דארף האבן די טבילה, אבער געוויסע לייכטע זאכן מעג ער לערנען, יעצט דא קומט די חידוש אז מברך לפניה ולאחריה די ברכות וואס די ברכות וואס מ'זאגט פאר קרישמע און נאך קרישמע קוקט רבי יהודה ווי לייכטע זאכן, א מענטש קען עס ס'שגור בפיו, און אויף דעם איז נישט דא קיין איסור עס צו זאגן אפילו ווען א מענטש איז טמא בטומאת קרי, אבער אוודאי איז נאך אלץ אז א בעל קרי דארף אז א בעל קרי דארף דארף יא טבילה. דא דא א אינטערעסאנטע רש"י, עשאן רבי יהודה זאגט רש"י לברכת המזון. סאו איכ'ל לערנען וויאזוי ס'זעהט מיר אויס, אז איך מיין אז דער ריטב"א לערנט אזוי, אז דא גייט זיין א מורא'דיגע חידוש. רבי יהודה גייט זאגן אז די ברכות לפניה ולאחריה פון קרישמע יוצר אור אהבה רבה מיט גאל ישראל יענץ מעג איך ארויסזאגן און יענץ איז עשאן כדרך ארץ ברכת המזון וואס הגם ברכת המזון איז א דאורייתא אבער די נוסח הברכה איז א דרבנן גיי איך אויך מעגן ארויסזאגן ווען סקומט אבער צו קרישמע וואס איז א דאורייתא אזוי זעט אויס פון רש"י דארט גייט ער יא פארלאנגן ס'זאל זיין מהרהר בלבו פשט איז ביי די דרבנן'ס דארטן איז עשאן כדרך ארץ אז איך מעג עס זאגן ס'איז דרבנן

והמצורעים, דאס זענען זייער הארבע טומאות, א זב און א מצורע, ובאין על הנידות, רעדט מען א מענטש וואס האט, וואס איז נכשל געווארן בשוגג און געוואוינט מיט א פרוי און זי איז געווען א נידה, ווערט ער אליין טמא בטומאת נידה, און ס'דארף דורכגיין זיבן טעג ביז ער ווערט ריין. אבער אוודאי רעדט מען דא אז דער מענטש איז שוין געווען אין מקווה, יא? וועגן איינער וואס איז בועל ווערט דאך אליין טמא בטומאת קרי, מען וויל דאך יעצט זאגן נאר א מענטש וואס האט אנדערע טומאות, ער האט א הארבערע טומאה אבער נישט טומאת קרי רעדט מען ער איז געווען אין מקווה, אנדערע ראשונים זאגן עס איז נישט געווען קיין הזרעה, אז עס איז נישט געווען קיין הזרעה איז נישט דא קיין טומאת קרי, איז מותרים אפילו זיי זענען טמא מיט הארבע טומאות, זיי מעגן, מותרים לקרות בתורה נביאים וכתובים לשנות במשנה גמרא בהלכות ואגדות, זיי מעגן אלע סארטן תורה, אבל בעלי קריין. אסורים, א מענטש וואס איז טמא בטומאת קרי, ער מעג נישט, עס איז א לייכטערע טומאה ווי די אלע טומאות וואס אונז האמיר דא געזאגט, אבער ווייל ס'פעלט די אימה ויראה ורתת וזיע, דו קענסט נישט גיין גראד פון פון פון פון זיין אין א מצב פון נישט אימה ויראה און גיין עפענען א גמרא, ס'איז דא א טבילה. ס'איז דא דא זייער א וויכטיגע רשי, די עולם זאל אריינקוקן מיטצוליינען אינעווענדיג. מכאן אמרו, זאגט רשי, כל הטמאים מותרים בתורה, די גרעסטע טומאה מעג מעג גיין לערנען, שאף הם יכולים להיות באימה ויראה, ער איז טמא, ער איז א מצורע, אבער ס'איז דא דא די אימה און די רתת, אבל בעל קרי, זאגט רשי אינו אלא מתוך קלות ראש וזחות הדעת, מצות העונה איז אטאמאטיש, די מציאות שבכך איז אז ס'קומט מיט קלות ראש און מיט זחות הדעת מיט א געוויסע לייכטקייט, און די גמרא האט נישט קיין טענות דערויף, דאס איז די מצוה, ס'איז איין מצוה וואס מען נוצט די יצר הרע דערפאר, און זאלסט עס טאקע אזוי טון, אבער דו קענסט נישט גראד גיין פון דארט. תורה. און זיך זעצן לערנען, און וועגן דעם האט מען מתקן געווען די חיוב טבילה. האמער דא תנא קמא וואס זאגט אבל בעלי קריין אסורים, וואס וואס וואסערע סארט תורה איז מען אסור? די אלע זאכן וואס כ'האב יעצט אויסגערעכנט, וואס דער אנדערער איז מותר, תורה נביאים כתובים, משנה גמרא הלכות אגדות, אזוי לערנט תנא קמא, רבי יוסי אומר, רבי יוסי דינגט זיך אויף תנא קמא, ער זאגט שונה הוא ברגיליות, א מענטש מעג לערנען משניות, לאמיר זאגן א מענטש קען געוויסע. משניות, איך האב מיך אמאל איינגעחזרט גאנץ מסכת ברכות משניות בעל פה. דאס מיינט שונה הוא ברגיליות, אז א מענטש קען א זאך זייער שנעל, ער דארף זיך נישט מתעמק זיין, אזא זאך מעג ער לערנען, ובלבד שלא יציע את המשנה, מסביר זיין די משנה, דאס איז שוין א טיפערע דרגה אין תורה, און דאס זאל ער נישט לערנען אן קיין מקווה, רבי יונתן בן יוסף אומר מציע את המשנה, ואינו מציע את הגמרא, רשי איז גורס, ואינו מציע את המדרש, דאס איז שוין געוויסע דרשות, אדער אין די גמרא אליין איז דא געוויסע אזכרות וואס זיך דערמאנט געוויסע פסוקים. אין אנדערע ווערטער איך קום שוין אן צו לערנען תורה שבכתב, און דאס איז וואס איז אסור. נתן בר אבישלום אומר אף מציע את הגמרא, ובלבד שלא יאמר אזכרות שבו, דערמאן נישט דעם שם השם בשעת דו לערנסט די גמרא אדער מדרש ווי רשי איז גורס. רבי יוחנן הסנדלר, תלמידו של רבי עקיבא משום רבי עקיבא אומר, לא יכנס למדרש כל עיקר, די עולם זאל געדענקן די שיטה ווייל ס'גייט באלד נאכאמאל זיין נוגע, דאס איז די שיטה פון רבי יוחנן הסנדלר, לא יכנס למדרש כל עיקר, דו זאלסט בכלל נישט לערנען, באט רשי זאגט א חידוש דא, אבל לבית המדרש נכנס ושותק, ער קען אריינקומען אין בית מדרש, הערן ווי אנדערע לערנען, אפשר אפילו איז דא דא א לומדות פון שומע כעונה און פאר רבי יוחנן הסנדלר באדערט עס נישט, אבער דו אליין לערן גארנישט, דו שווייג. ואמרי לה, ס'איז דא וואס זאגן לא יכנס לבית המדרש כל עיקר, דו קום אפילו נישט אין בית מדרש, דו זיי נישט קיין נכנס ושותק, אז דו קומסט אריין האב איך מורא וועסט אריין געשלעפט ווערן אין פלפולא דאורייתא, איז די שיטה דא פון ואמרי לה איז ענליך צו די ערשטע שיטה וואס ער זאגט אז אבל בעלי קריין אסורים אז מ'איז אוסר אלעס. רבי יהודה אומר איז דאס די עיקר וואס אונז האמיר געוואלט צוקומען אז שונה הוא בהלכות דרך ארץ אז זייער לייכטע הלכות אזוי מ'טרעפט אין הלכות דרך ארץ די זאכן מעג א מענטש לערנען און אונז האמער דא חידושים אז מברך לפניהם ולאחריהם מיינט אז איך קען מוציא זיין בשפתיו די ברכות ווייל ס'האט אויך א דין ווי הלכות דרך ארץ פארציילט די ברייתא א מעשה מעשה ברבי יהודה שראה קרי אונזער רבי יהודה וואס לערנט אז מען מעג לערנען הלכות דרך ארץ ער אליין איז נכשל געווארן מיט מקרה לא טהור והיה מהלך על גב הנהר ער איז געגאנגען שפאצירן ביים טייך ער האט געוואלט גיין כאפן א טבילה אמרו לו תלמידיו רבינו שנה לנו פרק אחד, ביז אונז קומען אן צו די צום ים דארט וואו דו גייסט דיך טובל'ן, לערן מיט אונז א פרק אחד בהלכות דרך ארץ. ער האט זיי איגנארירט, ירד, ער איז אראפגעגאנגען אין וואסער וטבל האט זיך ער האט זיך געטובל'ט ושנה להם, און ערשט נאכדעם האט ער געלערנט מיט זיי, אמרו לו לא כך למדתנו רבינו שונה הוא בהלכות דרך ארץ, ווען אונז האבן דיר געבעטן צו לערנען פאר דיין טבילה איז געווען פריסייז, ווען אונז האבן געוואוסט דיין שיטה, אז דאס מעג מען יעצט לערנען, האב איך געזען ווי דו גייסט אין וואסער אריין. אמר להם, אף על פי שמייקל אני על אחרים, מחמיר אני על עצמי, איך האלט מעיקר הדין, איך האלט מעיקר הדין אז מען קען, אז מען קען לערנען בהלכות דרך ארץ, אבער על אחרים, אבער מחמיר אני על עצמי, איך אליין, על איך מיך יא גיין טובל'ן. ביז דא האבן מיר געהאט. כמה וכמה וכמה תנאים, אריינגערעכנט ר' מאיר און ר' יהודה ביידע אין אונזער משנה, אלע זענען גורס די חיוב פון טבילת עזרא, די אלע שיטות דא יעדער אויף זיין וועג וואס איך מעג יא לערנען וואס איך מעג נישט לערנען, אלע אבער זענען מסכים אז טבילת עזרא איז נוהג. דא קומט יעצט א באמבע, תניא, א וויכטיגע ברייתא וואס די ברייתא איז בעצם אליבא דהילכתא, רשי דערמאנט עס אויף צוויי פלעצער אויף עמוד ב', אז אזוי טוען אונז לדינא, אזוי פירן מיר זיך אונז לדינא, תניא אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה בן בתירא אומר, רבי יהודה בן בתירא זאגט אין דברי תורה מקבלין טומאה, אז תורה איז נישט מקבל קיין טומאה, און א מענטש מעג לערנען, א רואה קרי מעג לערנען אפילו אן קיין טבילה מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בתירא, רשי טייטשט מגמגם מיינט אז ער האט געהיפערט, ער איז געווען אנקאמפארטעבל מיט זיין לערנען. אמר ליה האט עם ר' יהודה בן בתירא געזאגט, בני פתח פיך ויאירו, עפן אויף דיין מויל, ויאירו דבריך און זאלן דיינע ווערטער שיינען, שאין דברי תורה מקבל טומאה פארוואס שנאמר שטייט אין פסוק הלא כה דברי כאש, נאום השם מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינו מקבל טומאה, תוס' אין בבא קמא פרעגט שוין א קשיא וואס באדערט יעצט פאר יעדעם, אונז האמיר עזרא, עזרא איז דארטן געווען בזמן בית שני און ער איז מתקן א תקנה און קומט ר' יהודה בן בתירא און זאגט אז ס'איז נישט. ר' יהודה בן בתירא קען זיך עפעס קריגן מיט. מיט מיט מיט עזרא תוספות זאגט דרײַ תירוצים איינס רבי יהודה בן בתירא לערנט אז ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא תקנה נישט פשט אז ער קריגט זיך מיט עזרא ער לערנט אז עזרא האט עס קיינמאל נישט מתקן געווען א שווערע תירוץ צווייטע תירוץ לערנט תוספות אז רבי יהודה בן בתירא האט אז עזרא האט אימפלעמענטעד אין זיין תקנה אויב ס'וועט קומען אמאל א בית דין וואס וואס האלטן אז מ'דארף עס מבטל זיין זאלן זיי עס קענען מבטל זיין, סאו איך גיי נישט קעגן עזרא, ס'איז א אזא עקספירעישן דעיט אין די אין די תקנה. דריי איז אז ס'איז בטלה מאליו, און אזוי לערנט די רמב"ם, אז א תקנה שאין רוב הציבור יכולין לעמוד, אז ס'איז א זאך וואס איז נישט נתפשט געווארן, ס'איז נישט אנגענומען געווארן, איז רבי יהודה בן בתירא האט נישט געדארפט מבטל זיין, פון זיך אליין ווערט עס בטל, ווייל די תוקף פון א תקנה איז ווען די ציבור נעמט עס אן, אז די ציבור נעמט עס נישט אן האט עס נישט קיין תקיפות. די גמרא גייט יעצט צוריק אויסצושמועסן אז אזוי ווי אונז האבן אויבן געהאט פארשידענע שיטות מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא, אונז האבן נאך תנאים וואס האבן אריינגערעדט אין די שמועס. אמר מר, אונז האבן אויבן געלערנט, דער עולם האט עס. פיר שורות פון די ברייטע, אמר מר מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא מסייע ליה לרבי אלעאי, דאמר רבי אלעאי אמר רבי אחא בר יעקב משום רבינו הלכה מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא ווי ער פסק'נט אז א בעל קרי איז מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא פארשטייט זיך אז יעצט באזייטיגן אונז רבי יהודה בן בתירא און מען גייט צוריק צו אנדערע תנאים וואס זיי לערנען יא אז ס'איז דא א חיוב טבילת עזרא, מר כדאית און מר כדאית יעדער אויף זיין וועג, וויפיל מען קען לערנען און וויפיל מען מעג נישט, כתנאי אונז האבן געלערנט אין א ברייתא א מחלוקת תנאים, מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר אז משנה מעג מען און גמרא נישט, רבי יהודה בן גמליאל אומר משום רבי חנינא בן גמליאל זה וזה אסור, און אונז וועלמיר זעהן פון די גמרא מיינט זה וזה. אז מען מעג גארנישט לערנען, די גמרא גייט שוין מסביר זיין פארוואס, ואמרי לה זה וזה מותר ס'איז דא וואס זאגן אז די שיטת רבי חנינא בן גמליאל איז געווען אז מען מעג אלעס, מאן דאמר זה וזה אסור כרבי יוחנן הסנדלר, און דאס האט מען פריער געלייגט א דגוש אויף שיטת רבי יוחנן הסנדלר אז וואס ער זאגט לא יכנס למדרש כל עיקר, אין אנדערע ווערטער ווען די גמרא זאגט זה וזה אסור רעדט ער נישט יעצט פון פון משניות און גמרא, אבער שונה רגילות וועט ער יא מעגן, ער מיינט צו זאגן רבי יוחנן הסנדלר זה וזה אסור אלעס איז אסור. מאן דאמר זה וזה מותר כרבי יהודה בן בתירא וואס רבי יהודה בן בתירא ער איז דער וואס לערנט אז איין דברי תורה מקבלין טומאה און ס'איז נישט דא קיין חיוב טבילת עזרא פינטל. זאגט יעצט די גמרא ווייטער אמר רב נחמן בר יצחק נהוג עלמא די וועלט פירט זיך כהני תלת סבי אזוי ווי די קולות פון די דריי אלטע תלמידי חכמים וועלכע דריי וועלכע דריי קולות? כרבי אלעאי בראשית הגז. לגבי די הלכה פון ראשית הגז אז ווען א מענטש שניידט זיינע צאן, א מענטש שניידט די די די וואל פון זיינע צאן, זיינע כבשים, דארף ער אוועק געבן א חלק פארן כהן, איז איז דא א קולא פון רבי אלעאי אז די הלכה איז נאר געזאגט געווארן בארץ ישראל נישט בחוץ לארץ און אזוי פירט זיך די וועלט. כרבי יאשיה בכלאים, וועלן מיר שוין זעהן וועלכע קולא רבי יאשיה האט געזאגט לגבי כלאים. כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה, דאס איז אונזער רבי יהודה בן בתירא אז איין דברי תורה מקבלין טומאה. שמועס די גמרא אויס כרבי אלעאי בראשית הגז דתניא האט מען געלערנט אין א ברייתא רבי אלעאי אומר ער דינגט זיך דארטן אויף א תנא קמא און ער זאגט אז ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ נישטא קיין חיוב אין חוץ לארץ אויף מצות ראשית הגז כרבי יאשיה בכלאים דכתיב אויסער די לאו פון כלאי זרעים אז מ'טאר נישט איינפלאנצן צוויי צוויי סארט און זרעים, חיטה מיט שעורה למשל, אלץ די איסור פון כלאים, איז דא נאך א לאו וואס שטייט לא תזרע כ לא תזרע כרמך כלאים, אז א מענטש זאל נישט איינפלאנצן קיין כלאים מיט מיט מיט זיין כרם, און ווי רבי ווי רבי יאשיה לערנט מיינט עס, רבי יאשיה אומר לעולם אינו חייב עד שיזרע, חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד, איך נעם דריי סארטן זאמען, איך נעם חיטה שעורה מיט חרצן, חרצן מיט קערלעך פון טרויבן, און דעמאלטס איז דא דאס און ווי רש"י שמועסט אויס איך גיי האבן ביידע איסורים, מצד די חיטה, איך נעם דאך דריי מינים, סאו מצד די חיטה ושעורה האב איך געהעריגע כלאי זרעים, און מצד די חרצן קומט צו די נייע לאו לא תזר לא תזרע כרמך, אין אנדערע ווערטער ר' יאשיה ר' יאשיה איז עס?

אמר האט ער געזאגט, בטלוה לטבילה, סא מ'האט מבטל געווען, מ'האט מבטל געווען די חיוב טבילה, מ'האט מבטל געווען די חיוב טבילה פאר א בעל קרי, אין אנדערע ווערטער ווייטער אין איינקלאנג פון רבי יהודה בן בתירא אז עט סאם פוינט האט מען באזייטיגט די חיוב,

פאראויס צוריק פאר ווער ס'געדענקט די גמרא אויף דף ט"ו, אבער לקריאת שמע זאל מען גארנישט, קריאת שמע האט ווייניגער צייט על כל פנים, רב חיסדא האט געשאלטן דער וואס זוכט וואסער ווייל דאס איז א פרומעניש וואס גייט אים ברענגען צו מבטל זיין די גאנצע מצוה, און ס'דא וואס זאגן אז בטלוה לנטילה ס'באציט זיך צו די הלכה. האמיר געענדיגט דא פארשידענע שיטות פון תנאים, וואס די תנאים זענען דורך צו צו כ'האב יא א חיוב טבילת עזרא צו כ'האב נישט, און פאר וועלכע סארט תורה. גייט די גמרא אוודאי נישט זיך מייחס זיין צו רבי יהודה בן בתירא די גאנצע זאך איז בטל, מען גייט יעצט רעדן יא לויט די שיטות אז ס'איז דא א חיוב טבילת עזרא, גייט יעצט קומען א נייע חידוש, די חיוב די חידוש איז אז איך דארף נישט ממש קיין קיין מקווה, איך דארף נישט קיין טבילת עזרא, נאר וואס דען ס'דא א הלכה פון תשעה קבין, תשעה קבין מיינט אז, כ'ווייס נישט ווי גרויס די שיעור איז פון תשעה קבין, מ'דארף נאכקוקן פונקטליך וויאזוי ס'איז אין די היינטיגע שיעורים, אבער ס'איז גענוג וואסער זאל ארומנעמען די מענטש, און עט סאם פוינט האבן די חכמים מתקן געווען אז איך דארף נישט ממש קיין מקווה, איך קען גיסן תשעה קבין. דארט מיר דארפן פאוקעסן אז מען גייט זען נאך א קולא, מען גייט זען, מען גייט באגעגענען א קולא אז איך דארף, אז ס'איז דא א דריטע סארט טהרה וואס א בעל קרי קען האבן, דאס איז טבילה במים שאובים. אין אנדערע ווערטער איך האב א וואנע פון ארבעים סאה, יעצט וועט מען זען א שאלה בכלי בקרקע, אבער אבער אבער על כל פנים איך רעד נישט פון א מקווה פון מי גשמים אדער אדער א געווענליכע מקווה. נאר איך רעד פון פון מים שאובים, סתם סתם וואסער, וואס אין דעם קען איך מיך אויך טובל'ן, צו מיר עס דארפן טרעפן איינע פון די שיטות. נאך א שמועס וואס אונז גיימיר באגעגענען איז לגבי תשעה קבין גייט זיין א געוויסע חומרא, אז אזוי ווי ביי ארבעים סאה דארף איך מיך טובל'ן, איך קען נישט גיסן אויף מיר קיין ארבעים סאה, איך דארף אריינגיין אין די ארבעים סאה, איז ביי תשעה קבין גייט זיין א פארקערטע הלכה, אז איך קען נישט אריינגיין אין די תשעה קבין, מענטש האט א וואנע פון תשעה קבין העלפט עס אים נישט, נאר וואס דען עס דארף קומען מיט גי, עס דארף געגאסן ווערן אויף א מענטש, און א שאלה, היינטיגע פוסקים זענען דן צו א שאוער הייסט געגאסן צו עס הייסט נישט געגאסן, צו עס הייסט ווי תשעה קבין קומט בבת אחת, ווייל למעשה די שאוער קומט דאך יעדן, ס'איז דאך צוזאמענגעשטעלט פון זייער אסאך סטרימס, באזונדערע סטרימס, צו איך קוק עס אן ווי איין גרויסע. אבער דאס זענען הלכה'דיגע שמועסן וואס האט נישט מיט אונז. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן. בעל קרי שנתנו עליו תשעה קבין מים טהור א נייע חידוש דין א נייע קולא אז א בעל קרי דארף נישט ממש קיין מקווה ס'איז גענוג תשעה קבין פארציילט די גמרא נחום איש גם זו לחשה לרבי עקיבא האט עס אריינגערוימט אין אויער פאר רבי עקיבא רבי עקיבא לחשה לבן עזאי האט אויסגעזאגט דעם גרויסן סוד די קולא לבן עזאי און בן עזאי יצא ושנאה לתלמידיו בשוק ער איז ארויסגעגאנגען און עס געלערנט פאר זיינע תלמידים אויף די גאס פליגי בה תרי אמוראי במערבא רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא חד תני שנאה וחד תני לחשה רבי איד אז בן עזאי אליין איינער לערנט בן עזאי געגאנגען שנאה ער האט עס געלערנט אלל די וועי ער האט געהאלטן מען דארף נעמען דעם סוד פון טבילת עזרא און מען דארף עס גיין אויספויקן אין די גאס חד תני לחשה אז ער אליין האט עס אנגעהאלטן אלס א סוד מאן דתני שנאה משום ביטול תורה משום ביטול פריה ורביה למעשה טבילת עזרא האט געוויסע זייטיגע השלכות אז איינס איז מבטל תורה, דער תלמיד חכם האט נישט קיין מקווה, קען ער נישט לערנען ביז ער טרעפט א מקווה, מילא האט ער געוואלט אויפקומען מיט א קולא אז מיט מה אז מיט תשעה קבין זאלסטו קענען פטור ווערן פון די טומאה, און די צווייטע פראבלעם איז משום ביטול פריה ורביה איז ווי רש"י זאגט אז תלמידי חכמים שהיו נמנעים מתשמיש מפני טורח הטבילה, א תלמיד חכם וואס האט געוואוסט אז מארגן דארף ער זיין אין בית מדרש און ער גייט נישט האבן קיין מקווה האט זיך מונע געווען פון תשמיש און דאס האט געברענגט א פראבלעם פון ביטול פריה ורביה ווייל בן עזאי געהערט אז ס'איז דא א קולא, האט ער עס שנעל אויסגעלערנט פאר זיינע תלמידים, מאן דתני לחש שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל נשותיהם כתרנגולין, אז ער האט נישט געוואלט אז ס'זאל זיין אזוי גרינג צו כאפן א טבילה, פארוואס טאקע ס'איז דא אן ענין אז א תלמיד חכם זאל זיך עונתו איז מליל שבת לליל שבת איז דא אן ענין אז א תלמיד חכם זאל זיך אביסל מונע זיין פון תענוגים. אמר רבי ינאי, שמעתי שמקילין בה, כ'האב געהערט אין בית מדרש אז ס'איז דא וואס זענען מיקל נאכדעם וואס מען האט געלערנט די הלכה אז טבילת עזרא העלפט מיט תשעה קבין, איז דא וואס זענען זיך מיקל דערמיט, און שמעתי שמחמירין בה, ניין צו גיין זוכן דווקא א כשר'ן מקווה, זאגט ער וכל המחמיר בה על עצמו מאריכין לו ימיו ושנותיו, א ברכה פון די גמרא אז א איד וואס גייט אין מקווה ס'א סגולה פאר אריכות ימים, ביוטיפול. זאגט די גמרא נאך א מימרא, אמר רבי יהושע בן לוי מה טיבן של טובלי שחרין, פארוואס לויפן זיי אין מקווה די בעלי קרי, ווער האט זיי געהייסן גיין אין מקווה, פרעגט די גמרא מה טיבן? וואס הייסט פארוואס זיי גייען אין מקווה? איהו דאמר בעל קרי אסור בדברי תורה, די גאנצע סוגיא האט זיך אנגעהויבן ואמר רבי יהושע בן לוי, מנין, כ"א עמוד ב', פאריגע וואך, מנין לבעל קרי שאסור בדברי תורה שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך ער איז דער ערשטער וואס דרש'נט די סמוכין, ער פארשטייט נישט אז א בעל קרי דארף לויפן צופרי אין מקווה, זאגט ער, אזוי האט ער געמיינט צו זאגן, הכי קאמר, מה טיבן בארבעים סאה, וואס פעלט אויס? גיין זוכן א כשר'ע מקווה, אפשר בתשעה קבין, ס'גענוג תשעה קבין, פארוואס? ווייל ער האט אויך געוואוסט פון די קבלה אז אז מען האט מתקן געווען תשעה קבין לטבילת עזרא. מה טיבן בטבילה? וואס פעלט אויס צו גיין אין מקווה? אפשר בנתינה, די גאנצע תשעה קבין איז גענוג בנתינה? דא איז אביסל אינטערעסאנט ווייל מה טיבן בטבילה קען זיין ער מיינט צו זאגן ווער זאגט דיך אז מען דארף זיך טובל'ען אין תשעה קבין? ס'איז גענוג נתינה איז אבער משמע אז אויב א מענטש וויל זיך טובל'ן אין די תשעה קבין קען ער יא. כ'בין נישט זיכער אין די דיוק, באט ס'קען זיין אז ווי אונז שטיי מיר יעצט לערנט רבי יהושע בן לוי אז תשעה קבין ארבעט אויף ביידע וועגן, סיי איך קען אריין טאנצן אין די תשעה קבין, און סיי איך, מ'קען עס גיסן אויף מיר, באט באלד וועלן מיר האבן קלאר שיטות אז ס'מוז זיין געגאסן. אמר רבי חנינא, זאגט רבי חנינא, גדר גדול גדרו בה, די אלע וואס לייגן א דגוש אז מ'דארף דווקא ארבעים סאה אין אנדערע ווערטער ער דינגט זיך דא מיט רבי יהושע בן לוי וואס זאגט מה טיבן דו דארפסט אפילו נישט משתדל זיין צו גיין זוכן א מקווה, ער גייט צוריק צו די שיטה פון רבי ינאי וואס זאגט אז כל המחמיר איז מאריכין לו ימיו ושנותיו, איך ווייס נישט צו ער לערנט אז ס'איז מעכב, ער איז אויך מסכים זעהט אויס רבי חנינא אז מ'קען מיט תשעה קבין, באט ס'איז דא א מעלה אין א מקווה, זאגט ער פארוואס, דתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, מעשה ס'איז געווען א מעשה באחד שתבע אשה לדבר עבירה. ס'איז געווען א תלמיד חכם וואס האט געהאט א שווערע מינוט, און האט תובע געווען א אישה לדבר עבירה. אמרה, האט זי אים געזאגט מוסר, ריקא, דו ליידיגע שטריק, יש לך ארבעים סאה שאתה טובל בהן, מארגן וועסטו דארפן צוריק גיין אין בית מדרש, דו האסט א מקווה, דו האסט א מקווה ווי דו וועסט דיך קענען טובל'ן, מיד פירש איז ער אנטלאפן און האט אפגעלאזט די עבירה. איז פארשטייט זיך אז אלע מוטשענען זיך מיט די גמרא, האסט א מענטש וואס איז גרייט עובר צו זיין א גרויסע עבירה, פון פון פון פון פון זנות, און נאר צו ער האט יא א מקווה צו ער האט נישט א מקווה, איז רש"י איז דער ערשטער וואס פרובירט עס אביסל צו ווי מען זאגט ווייכער מאכן, סאו רש"י זאגט אז מען רעדט דא פון א פנויה און מסתמא רעדט מען א פנויה וואס איז נישט געווען טמא בטומאת נידה, און און רש"י לערנט ס'איז נאר א איסור דרבנן, אויב זי איז נישט מופקרת לזנות איז עס נאר א איסור דרבנן, איז די זעלבע, אין אנדערע ווערטער איז די זעלבע איסור פון יחוד, חכמים האבן גוזר געווען אן איסור יחוד אויף. אויף א פנויה און אין דעם איז כולל אויך אז אויב דו וואוינסט וואוינען איז דאך נישט איז דאך נישט גרינגער איז דאך נישט גרינגער ווי יחוד אזוי לערנט רש"י ממילא איז געווען א דרבנן און במקום פון א דרבנן איז איינמאל ער האט געוואוסט ער וועט עובר זיין אפשר נאך א דרבנן צו כדומה האט אים האט אים עס אזוי אפגעהאלטן אנדערע לערנען ניין אז ס'איז אפילו אן אשת איש באט ס'איז דא א געוויסע פראקטישקייט א מענטש האט א שוואכע מינוט. און פיין עס קען זיין ער האט א נסיון ער גייט דורכפאלן באט די רגע מען לייגט צו דא נאך א באונדערי און מען זאגט אים איין מינוט וואס וועט זיין מיט די מקווה ס'איז צושאקלט א מענטש ער וויל נישט נאכדעם זאל אים עס נאכלויפן און מארגן זאל ער א גאנצן טאג זיין מעסד אפ אז ער זאל נישט האבן זיין זיין ארבעים סאה און ממילא איז מיד פירש אדער קען מען זאגן אז ס'דא א תקנה איינמאל זי האט שוין געמאכט א געראטשקע זי האט שוין געפרעגט זי האט שוין געזאגט זי האט שוין ארויסגענומען די לופט פון די רעדער יו נאו וואט אז דו ביסט א קאפ פארדרייער איז דזשאסט גיי, און דאס איז אלעס די ווארט אז חז"ל האבן געוויסט אז די רגע איך געב דיר א אינטערווענטשן, איך לייג אריין, אונז האבן שוין גענוג גערעדט דערפון, די רגע איך לייג אריין נאך עפעס א עלעמענט דא אין די סטארי וואס מאכט עס מער קאמפליקעיטעד, עס נעמט ארויס די די די די די יצר הרע בארואיגט זיך, ס'איז שוין ס'איז שוין ס'ווערט שוין מער קאמפליקעיטעד און ממילא קומט צוריק זיין סעניטי און ער זאגט יו נאו וואט, טשולדיגט מיר אונז האבן זיך געטראפן און ער גייט זיך ווייטער זיין וועג. סאו האמיר מסביר געווען די גמרא סיי ווי רש"י אז מען רעדט ממש א דרבנן סיי אנדערע ראשונים וואס זאגן אז די עצה ארבעט אפילו אויף אן אשת איש. אמר להו רב הונא לרבנן, רבותי, מיינע טייערע הערן, מיינע טייערע חברים, מיינע טייערע רעבעס, מיין מיין אמאי אתם מזלזלין בטבילה זו פארוואס זענט עטץ מזלזל בטבילה זו און לכאורה ווי אונז זעמיר לערנען יעצט, און ענק באגנוגן זיך מיט תשעה קבין, פארוואס דארפט עטץ אננעמען די קולא? די גמרא פארט אהין און צוריק, א סטראגל, נעם יא אן די קולא, נעם נישט אן די קולא, זאג עס אויס אין בית מדרש, זאג עס נישט אויס אין בית מדרש. אי משום צינה, דער עולם וועט זיך פארקילן, מען וועט לויפן אין מקווה, און מען וועט כאפן א צוג. איז אפשר במרחצאות מען קען גיין אין א ווארעמע מקווה צו ווי אונז צו מען לערנען, דאס האב איך אנגעהויבן אז אפשר במרחצאות איז א אנדערע וועג ווי צו לערנען, איך האב עס ליב צו מאכן גלאטער, אז אפשר במרחצאות מיינט אז מען קען נעמען מיט מים שאובים, א פיינע הייסע אויפגעהייצטע מקווה, מוזט נישט גיין אין טייך, מוזט נישט גיין, גיי אין מרחץ, ס'איז דא דארט א גרויסע וואנע, אויב ס'האט ארבעים סאה איז א מחיה. אמר ליה רב חסדא וכי יש טבילה בחמין, קען מען יוצא זיין מצוות מצוות טבילת עזרא מיט מיט מיט בחמין אנדערע ווערטער מיט מים שאובין? אמר ליה רב אדא אמר ליה רב אדא בר אהבה קאי כוותך ס'טאקע רב אדא בר אהבה איז טאקע מחמיר און לערנט מ'דארף א געהעריגע מקווה אבער איך לערן נישט איך לערן יא אז ס'איז דא א מעלה פון ארבעים סאה אפילו עס איז שאובין, ענדערש ווי גיין נוצן די תשעה קבין, און דא האמער די נייע חידוש, די דריטע סארט טהרה וואס איז דא פאר א בעל קרי לדברי תורה, דאס איז במים שאובין אבער יא א מקווה, יא ארבעים סאה, ס'איז עפעס א אין ביטווין, צו האמער טבילה, צו האמער א געהעריגע כשר'ע מקווה, צו האמער תשעה קבין, נאך האמער עפעס א מיטל פונקט פון גיין אין מים שאובין און זיך איינטונקן דערין. אמר ליה רב אדא בר אהבה אמר ליה רב אדא בר אהבה קאי כוותך אבער איך דינג זיך פארציילט די גמרא א מעשה רבי זירא הוה יתיב באגנא דמיא געזיצן אין א וואנע ביי א מסיסה אין א אין א אין מרחץ איז געווען אזא באט טאב ווי ער איז געזיצן אמר ליה לשמעיה האט ער געזאגט פאר זיין גבאי זיל ואייתי לי תשעה קב גיי ברענג מיר א כלי מיט מיט תשעה קבין וואסער. ושדי עלואי, און גיס מיך אן דערמיט. אמר ליה רבי חייא בר אבא למה ליה למר כולי האי, דו זיצט דאך, דו זיצט דאך אין וואסער, גיב דיך א טונק איין, וואס דארפסטו יעצט גיין גיסן, וואס דארפסטו יעצט גיין גיסן תשעה קבין? והא יתיב בגווייהו, דו זיצט דאך אין וואסער, אמר ליה כארבעים סאה, אז די דין תשעה קבין האט א חומרא אזוי ווי די דין ארבעים סאה, מה ארבעים סאה בטבילה? פונקט אזוי ווען א מענטש טובל'ט זיך אין ארבעים סאה און אפילו כ'קען דאך מטהר זיין מיט מים שאובים יא אבער דארף עס זיין בטבילה ולא בנתינה נישט מיט גיסן אויפן מענטש אף תשעה קבין אזוי אויך ווען א מענטש קומט זיך מטהר זיין בתשעה קבין בנתינה דארף עס זיין מען זאל עס גיסן בכח אדם אבער ולא בטבילה וועגן דעם אפילו איך זיץ דא אין תשעה קבין פאדערט זיך אז אפילו איך זיץ דא בתשעה קבין פאדערט זיך אז. דער גבאי זאל מיך קומען אנגיסן ווייל ס'דארף זיין בנתינה. באט לכאורה רעדט מען די די רבי זירא'ס וואנע לכאורה נישט געהאט קיין ארבעים סאה, ווייל אויב האט עס ארבעים סאה איז עס טאקע מים שאובין, אבער מים שאובין האט מען יא געזען אז מ' אזוי פארשטיי איך, האט מען יא געזען אז מ'קען זיך טובל'ען. מים שאובין איז די איז די חידוש אז ס'ארבעט ווי א מקווה. וואס דען אז אז אפילו במים חמים אפילו במים שאובין האט עס די דין ארבעים סאה אז איך קען מיך טובל'ען.

אז די תלמידי חכמים וואס קומען אריין אין בית מדרש זאל זיך תיכף קענען געבן א גיס, דא דא א אינטערעסאנטע רשי, איך האב נישט געטראפן גענוג, איך האב געקוקט ארטסקרול און מתיבתא, איך האב נישט געזען גענוג מען זאל זיך שטעלן, רשי זאגט אזוי, ליתן מים לתלמידים עליהם שחרית, אז די תלמידים ווען זיי קומען צופרי אין בית מדרש קודם קריאת התורה, דו ווייסט פונקטליך וואס די קריאת התורה איז, וואס איז מיט שחרית אליין, תוס' זאגט שפעטער אז, און מען טרעפט עס אויך אין די משנה, מברך לפניה ולאחריה ווערט א גאנצע שמועס אויף תפילה, און פונקט אזוי איז דא א תקנת עזרא ווי אויף תורה, ס'דא זאגן אז קריאת התורה מיינט. מיינט לערנען פארן דאווענען פשוט רש"ש איז מדקדק קריאה מיינט עס ארויס זאגן מיט די מויל ווייל די גאנצע איסור איז נאר בקריאה נישט בהרהור בקיצור ס'איז אן אינטערעסאנטע רשי דא וואס רשי זאגט אז ר' נחמנ'ס טעפל איז געמאכט געווארן שחרית לקריאת התורה פאר די תלמידים דארף מען וויסן וואס ס'מיינט על כל פנים כי אתא רב דימי אמר רבי עקיבא אמר האט ער געזאגט רב דימי האט געזען דעם טעפל געזען דעם מקווה דעם תשעה קבין טעפל פון ר' נחמנ'ס בית מדרש און איז נישט געווען אזוי צופרידן האט ער געזאגט רבי עקיבא ורבי יהודה גלוסטרא אמרו אז די צוויי צדיקים רבי עקיבא און רבי יהודה גלוסטרא האבן געזאגט לא שנו אלא לחולה לאונסו איז זיי גייען יעצט לימיטן די היתר פון טבילת עזרא אז דאס איז נאר געזאגט געווארן לחולה לאונסו ווען מען רעדט פון א מענטש וואס איז קראנק און נישט געזונט און לאונסו מיינט אז נישט ער האט משמש געווען נאר ער האט געזען ער האט געזען א ראיה עס איז נישט געקומען מצד זיין מצד זיין טשויס האט זיך געמאכט אז ער האט געזען א ראי' לא טהורה, אבל לחולה המרגיל, אפילו ווען מ'רעדט פון א חולה, אויב האט ער סתם משמש מטתו געווען, איז ארבעים סאה, אזא מענטש, איז נישט גענוג אז ער נוצט אז ער נוצט תשעה קבין, ער דארף זיך געהעריג טובל'ן. אמר ר' יוסף, האט רב יוסף געזאגט, אתבר חצביה דרב נחמן, דא רעדט מען פון תלמידי חכמים אין בית מדרש, זיי זענען נישט געווען קיין חולה לאונסו, פארוואס האבן זיי געדארפט דעם טעפל? ווייל אויב האבן זיי משמש מטתו געווען זענען געקומען אין בית מדרש, מ'גייט שוין ענדיגן, אויב האבן זיי משמש מטתו געווען אין בית מדרש, זענען געקומען אין בית מדרש האבן זיך געוואלט אנגיסן מיט וואסער, א חולה לאונסו, א מענטש וואס איז קראנק, און ער זעט א ראיה לא טהורה, איז איז וואס העלפט מיך דעם גאנצן טעפל? כי אתא רבין, האט ער געזאגט אמר באושא הוה עובדא, איז געווען נאך אזא מעשה, בקילעא דרב אושעיא, אין די פאר צימער פון רב אושעיא, אתו ושאלו לרב אסי, מ'איז געקומען פרעגן רב אסי, ווען איז דא די היתר פון תשעה קבין, אמר להו, האט ער געזאגט לא שנו אלא לחולה המרגיל, נאר פאר א תלמיד חכם, אנטשולדיגטס, נאר פאר א חולה וואס האט משמש מטתו געווען, ווי רשי זאגט, אז יעדער תלמיד חכם האט א דין חולה, און רשי ברענגט א גמרא, א תלמיד חכם איז אויסגעמוטשעט פון תורה, האט ער א דין חולה, אבל לחולה לאונסו, אבל לחולה לאונסו, א חולה וואס האט געזען א ראי' לא טהורה, ס'האט ביידע, ס'האט ביידע מעלות, איינס מ'רעדט פון א אומגעזונטער מענטש, און צוויי ער איז נישט געווען קיין משמש מטתו, ס'האט זיך פלעין געמאכט. איז פטור מכלום, אזא מענטש דארף נישט, בכלל נישטא קיין חיוב, אין אנדערע ווערטער אז א תלמיד חכם וואס קומט אין בית מדרש קען יא נוצן די תשעה קבין, פארוואס? ווייל ער האט א דין חולה המרגיל, א חולה איז ער, ער האט משמש מטתו געווען איז ער א חולה המרגיל קען ער עס נוצן. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, אצטמיד חצ ביה דרב נחמן, מען האט צוריק צוזאמגעשטעלט די צובראכענע כלי פון רב נחמן, דו האסט געטענה'ט אז די היתר פון תשעה קבין איז נאר ביי א חולה לאונסו, האב איך דיר געזאגט אז ס'איז צובראכן, וועגן די מענטשן וואס קומען בית מדרש זענען נישט קיין חולה לאונסו, יעצט אז איך זאג דיר אז די היתר פון תשעה קבין איז אפילו לחולה המרגיל, עס קומט אויס אז מען האט צוריק צוזאמגעשטעלט דעם טעפל און רב נחמנ'ס טעפל אפערירט יא. און די תלמידי חכמים אין בית מדרש וועלן עס יא קענען נוצן. וואס טוט מען, מ'שטעלט זיך דא אפ? הא? דו דארפסט גיין. און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא. עס איז עלף אזייגער, מען דארף דאווענען אויך.